שלום וברכה צו ר' משה מאיר. אין עזה ברענט יעצט א מלחמה, ס'דא א מלחמה וואס פלאקערט צווישן מדינת ישראל און חאמאס, דאס זענען די צוויי עיקר שפילערס, הגם מיט מדינת ישראל זענען דא נאך לענדער, און מיט חאמאס זענען דא נאך טעראר גרופעס, און מיטן צד השווה אלע ציען צוריק קיין איראן, ס'איז איינע פון די נושאים פון וואס מ'רעדט יעצט, טייטש וועלט לענדער רעגירונגען וואס טוט זיך מיטן טאג נאכדעם, ויהי ממחרת. מלחמה האט זיך געענדיגט און לאמיר זאגן אז אלע צילן פון די מלחמה זענען דערגרייכט געווארן, וואס געשענט יעצט מיט עזה? ווער פירט עס? ווער וואוינט דארטן? וואסערע פנים טראגט די שטח? סאיז סתם אזוי וואלט כדאי געווען צו ווארטן, לאמיר ווארטן מיטן עלטער ווערן און מיטן קלוגער ווערן. דאס אבער רעדט מען שוין דערפון, יוראפ האט א מיינונג, און ווי מען הערט פון די פאראייניגטע שטאטן האט די ביידען אדמיניסטרעישאן אויך א מיינונג, און די אראבישע לענדער זאגן אויך א מיינונג. די שאלה איז, איז וואס זאגן זיי? וואס ווילן זיי? סאו הכל מודים, כמעט הכל מודים, אויסנאמען זענען פארשטייט זיך איראן, טערקיי, נאך אפאר שטילע שטימעס, קען זיין ס'דא אנדערע וואס רעדן נישט הויך ווייל ס'נישט גאנגבאר אזוי צו זאגן, אבער דאס זענען לענדער וואס שטיצן לכתחילה חאמאס, טערקיי זאגט עס נישט קלאר, אבער אומקלאר זאגט עס דער טערקישער פרעזידענט יא. זאת אומרת, סאו לאמיר קודם זיי לייגן אין די זייט, לאמיר גיין מיט די לענדער וואס זענען מסכים, זיי זאגן אזוי קלאר, חאמאס נישט, ווער יא? עס זענען דא דריי ברירות וואס זענען נישט אויפן טיש, אבער דריי ברירות וואס צווישן יעדן איינעם וואס קען דא האבן א מיינונג וועם ס'וועט זיין נוגע, פון זיין פערספעקטיוו זענען דא דריי ברירות, אבער די דריי ברירות זענען נישט אלע פון זיי נוגע. אייגנטליך מען קען זאגן אז קיינער איז נישט מסכים אויף קיין איין איינציגע פון די דריי. איז איין אפשן איז אז די אראבישע וועלט זאל עס איבערנעמען. וואס הייסט די אראבישע וועלט? לאמיר זאגן אז א לאנד ווי מצרים, עגיפטן, עזה זיצט צווישן מדינת ישראל פון איין זייט פון צפון און מצרים, עגיפטן ביי די אנדערע זייט פון דרום. עזה איז אמאל געווען אונטער עגיפטישן קאנטראל. מצרים האט פארלוירן דעם שטח דורכאויס די זעקס טאגיגע מלחמה, אינאיינעם מיט סיני, נאך שטחים וואס מדינת ישראל האט דעמאלטס איינגענומען פון עגיפטן. שפעטער, מיט א צען יאר צו וויפיל נאך די מלחמה צווישן מדינת ישראל און עגיפטן, האבן די צוויי לענדער שלום געמאכט. א חלק פונעם שלום איז געווען אז מדינת ישראל וועט צוריק געבן פאר מצרים די שטחים וואס זי האט איינגענומען פון איר מיט ביי די מלחמה מיט צען יאר פריער. איז סיני, די מדבר, האט עגיפטן גענומען מיט בשמחה רבה, ס'איז א ריזיגע שטיק שטח וואס זיי האבן אלץ געוואלט, עזה האבן זיי נישט געוואלט צוריק נעמען. מצרים האט נישט געוואלט צוריק נעמען עזה ווייל דער שטח האט פאר איר גארנישט געמיינט חוץ קאפ ווייטאג, ס'איז געווען א פלאץ ווי ס'איז נאך היינט, ס'איז געבליבן, נאר היינט איז שוין אביסל בעסער. דעמאלטס איז געווען א געפערליכע ארעמקייט האט דארט געהערשט, און די פלאץ איז געווען פארפעסטעט מיט טראבל מעיקערס, מיט צרה לייט, טאקע כאמאס. כאמאס איז אן ארגאניזאציע וואס מצרים האט ארויסגעווארפן פון זיך. עזה, אין אנדערע ווערטער, אין די מצרישע אויגן, איז געווען א שטח מיט ווי זיי קענען נאר האבן צרות, ס'וועט זיי אפקאסטן גרויס געלט אויסצוהאלטן די פלאץ, צוצושטעלן די אלע נויטווענדיגקייטן פאר די באפעלקערונג, וואס ברענגען נישט גארנישט חוץ פראבלעמען, איז האבן זיי עס נישט געדארפט. נישט נאר זיי האבן עס נישט געדארפט, נאר מצרים האסט פארמאכט די גרעניץ, ווי געזאגט, עזה האט איין גרעניץ מיט מדינת ישראל ביי צפון, און א גרעניץ ביי דרום מיט מצרים. עגיפטן האט פארמאכט די גרעניץ, און נישט אריין געלאזט די מענטשן פון עזה זאלן אריין קומען צו איר אין לאנד. דורכאויס די יעצטיגע מלחמה, האט מצרים נאך שטערקער, נאך בעסער פארמאכט די גרעניץ, די רפיח דורכגאנג, די רפיח גרעניץ, צווישן עזה און זיך און עגיפטן, און אהינגעשטעלט א שטארקע מיליטערישע וואך, און קלאר געזאגט אז ווער ס'עט זיך דורכרייסן די גרעניץ און אריינקומען קיין עגיפטן עט געשאסן ווערן. איז עגיפטן וויל עס וויל עס נישט איבערנעמען, כאמאס וועט נישט בלייבן דארטן עס צו פירן, ווייל די עיקר ציל פון די פון די מלחמה ווי מדינת ישראל זאגט וואס האט זיך געשטעלט איז אויסצוראטן כאמאס. סאו נאך די מלחמה, לכאורה אויב אלעס גייט אזוי ווי מען רעדט יעצט, לויטן יעצטיגן ניגון, וועט זיין א ריזיגע באפעלקערונג פון לאמיר זאגן אנדערטהאלבן מיליאן צי אפילו מער מענטשן וואס וואוינען אין עזה, די פירערשאפט וועט זיין עלימינירט, די פירערשאפט איז כאמאס, מצרים וויל נישט איבערנעמען די פלאץ. סאו ווער יא? איז איז נאך א אפשען וואלט געווען אז די איינוואוינער פון עזה זאלן זיין ווי פליטים, און די ארא די צענדליגע אראבישע לענדער איבער די וועלט זאלן זיי ארייננעמען, יעדער איינס זאל ארייננעמען א גרופע און זיי דארטן איינקווארטירן, נישט אנדערש ווי הונדערטער טויזנטער פליטים פון איראק, פון סיריע, פון לבנון און נאך אנדערע, וואס זיי האבן עמיגרירט צו אנדערע אראבישע לענדער און אפילו קיין יוראפ, און דארטן יעדע לאנד האט גענומען א געוויסע באשטימטע צאל פון פליטים וואס האט אריינגענומען זיך באזעצט ביי זיך אין לאנד. איז עס אבער פראקטיש גערעדט איז עס נישט קיין לעזונג, פאר די פשוטע סיבה אז קיינער וויל זיי נישט ארייננעמען. שוין אפגערעדט פון די יוראפעישע לענדער, נאר אפילו די אראבישע לענדער, קיינער וויל נישט ארייננעמען די אראבער פון עזה צו זיך אין לאנד. איז וואס בלייבט? בלייבט אפשר איבער אז עזה זאל בלייבן אונטערן קאנטראל פון מדינת ישראל. דאס הייסט עזה וועט בלייבן אונטערן קאנטראל, אונטער מיליטערישן קאנטראל פון מדינת ישראל, אויף א ענליכן אופן ווי געוויסע שטחים אין יהודה ושומרון וואס זענען נישט געווארן קיין חלק פון מדינת ישראל, אבער מדינת ישראל איז דערווייל מיט געבליבן מיט די קאנטראל דארטן, דאס הייסט מיטן מיליטערישן קאנטראל. איז מדינת ישראל געזעץ, לאמיר אזוי זאגן, איז נישט חל דארטן? און די מענטשן וואס וואוינען דארטן זענען נישט קיין מדינת ישראל בירגער, אבער די שטחים זענען אונטערן קאנטראל אונטער די שליטה פון מדינת ישראל. יעצט דאס איז אבער א אפשען צו וואס די וועלט איז נישט מסכים, נישט די אראבישע וועלט, נישט די יוראפעישע וועלט, און אויך נישט די ביידען אדמיניסטראציע, און ס'איז א גרויסע שאלה צו מדינת ישראל וויל עס, ווייל דאס איז א אין בעסטן פאל א בדיעבד, ווען ס'איז נישט אהער און נישט אהין, טרעפסט דיך דארף טרעפסט דיך קאנטראלירן א ריזיגע באפעלקערונג וואס לכל הפחות רוב פון זיי האסן דיך. די חאמאס איז דאך געקומען צו די מאכט אין עזה אין דעמאקראטישע עלעקשאנס, אין דעמאקראטישע וואלן, וואס האבן זאך-קענער פון אינדרויסן האבן אבזערווירט און מיטגעהאלטן און מסכים געווען אז ס'איז געווען דעמאקראטיש, ס'הייסט אז רוב פון די עזה באפעלקערונג וויל זעהן חאמאס אלס די פירער, און שוין אפגערעדט פון די אנדערע זאכן פון די געזאנג און געטענץ וואס האבן זיך דארטן אפגעשפילט יעצט נאך די שחיטות פון שמחת תורה. לכתחילה אריינקריכן אין אזא פלאנטער און אזא מין מצב ווי ס'איז א פרעמדע באפעלקערונג א פיינטליכע באפעלקערונג וואס באשטייט פון לכל הפחות אנדערטהאלבן מיליאן מענטשן וואס ווילן דיך זען טויט און אויף זיי גייסטו שולט זיין? סא אבער איז פראק אלע אנדערע זאכן געלייגט אין א זייט, פראקטיש גערעדט איז דאס נישט קיין מהלך, און ס'ארבעט נישט, מציאות ווייזט, מציאות האט געוויזן סיי מיט מדינת ישראל און סיי מיט אנדערע לענדער, אמעריקע אין איראק און אמעריקע אין אפגאניסטאן און רוסלאנד פריער אין אפגאניסטאן וכהנה וכו' וכו' אז אזא מהלך ארבעט נישט. און אפילו מיט מדינת ישראל זאל נעמען דעם שריט מיט וואס כמעט קיינער אין די וועלט ווי ס'זעהט אויס וועט נישט מסכים זיין, פון אינגאנצן אייננעמען עזה און עס יא אנעקסירן, יא פארגרעסערן איר שטח, עזה ווערט א חלק פון מדינת ישראל, איז אפילו לאמיר זאגן מדינת ישראל פייפט זיך אן אויף רוב וועלט, און לאמיר גיין מיט די הנחה וואס אסאך זאגן אז אסאך אין די אראבישע וועלט זענען מסכים, ס'גייט זיי נישט אן, זיי זינגען נאר דעם ניגון וואס זיי דארפן זינגען אלס זייערע באפעלקערונגען, אלס די עקסטרעמיסטן צווישן זיי אליין, וואס דאס איז א גרויסע פראצענט אין רוב אראבישע לענדער, מ'רייסט זיי אראפ, אבער בעצם אינטערעסירט עס זיי נישט, אינטערעסירט זיי נישט די גאנצע זאך, פיין, לאמיר שוין זאגן אזוי, וואס טוסטו אבער למעשה מיט די אראבישע באפעלקערונג פון עזה? ווי געזאגט, מצרים לאזט זיי נישט ארויס, און קיין שום אנדערע אראבישע לאנד וויל זיי נישט ארייננעמען, וואס גייסטו טון? סאו די מיינונג ביי יוראפ, רוב יוראפעישע לענדער, על כל פנים די וואס די וואס רעדן, וואס זאגן זייער מיינונג, רוב אראבישע לענדער, און אויך פון אמעריקע מיט די ביידען אדמיניסטראציע, איז אז די בעלות, די שליטה פון עזה זאל גיין צו די פאלעסטיניען אויטאריטי, דאס הייסט פאטאח. איז ווער איז די פאלעסטינער אויטאריטעט? איז דאס איז א קערפערשאפט וואס איז געגרינדעט געווארן דורכאויס די אזוי גערופענע אסלא אפמאכן אין די ניינציגער יארן מיט וואס דרייסיג יאר צוריק דאס זענען געווען שלום געשפרעכן צווישן די מדינת ישראל רעגירונג און די פי-על-או. די פי-על-או איז געווען א טעראר גרופע וואס איז געגרינדעט געווארן דורך יאסער אראפאט און ער האט מסכים געווען זיך צוזאמצוזעצן מיט מדינת ישראל, אראפלייגן דאס געווער, אויפהערן מיט זיינע טעראר טעטיגקייטן, אין אויסטויש פאר א פארמאלע שלום. פארמאלע שלום מיינט אז מדינת ישראל וועט געבן שטחים פאר די פאלעסטינער, אונטער די אנפירערשאפט פון די פי-על-או פון יאסער אראפאט, און בהדרגה וועט מען דארטן גרינדן א נייע לאנד, א פאלעסטינע, איז ווער גייט זיין בעל הבית דארטן? האט מען געגרינדעט א נייע קערפערשאפט, די פי על, די פאלעסטינער אויטאריטעט, די פי עי. דאס איז געווען די, אין אנדערע ווערטער, די פי על או איז מגולגל געווארן אין א נייע קערפערשאפט וואס זאגט זיך אפ פון טעראר און גייט ווערן א געהעריגע פירער פון א שטח וואס באקומט געוויסע רעכטן, געוויסע בעלות'ן, און צוביסלעך בהדרגה אויב אלעס וועט שטימען, אויב יעדער וועט זיך האלטן צום אפמאך, וועלן זיי, וועט עס ווערן א לאנד, און די פאלעסטינער אויטאריטעט וועט זיין דערווייל די פירער. איז געטריי צו די אסלא אפמאכן האט מדינת ישראל במשך די יארן אוועקגעגעבן שטחים פאר די פאלעסטינער אויטאריטעט, חלקים פון יהודה ושומרון און לבסוף אויך רצ עזה. אזוי איז עזה אנגעקומען צו די פאלעסטיניען אויטאריטי. למעשה, א קורצע צייט נאכן איבערגעבן עזה פאר די פאלעסטינער אויטאריטעט זענען פארגעקומען וואלן, לאקאלע וואלן פאר עזה, און געלאפן זענען די צוויי הויפט פארטייען, פאטאח, וואס דאס איז די פאליטישע פארטיי פון די פאלעסטינער אויטאריטעט, און די אנדערע הויפט פארטיי איז געווען כאמאס. געווינען האט כאמאס, מיט א רוב. כאמאס האט תיכף נאכדעם אנגעהויבן ארויסווארפן פון אויסרייניגן עזה פון פאטאח, כאטש בעצם וואלטן זיי געדארפט זיין א רוב, און פאטאח וואלט אויך געדארפט האבן א שטיק פארשטייערשאפט אין די ווירטשאפט און די פירערשאפט פון עזה, נאר אלס א מינאריטעט פארטיי. כאמאס האט אבער ארויסגעווארפן פון דארטן אלע פאטאח נישט נאר פאליטישע פארטרעטער נאר אקטיוויסטן און לאיאליסטן פון פאטאח זענען מ'האט זיי גערודפ'ט געהארגעט אראפגעווארפן פון די דעכער און דער וואס איז לעבן געבליבן איז פון דארטן אנטלאפן מיט די נשמה אין די הענט. זייט דעמאלטס איז עזה אונטער די פירערשאפט פון כאמאס. די שטחים אין יהודה ושומרון זענען אונטער די בעלות אונטער די שליטה און די געוויסע שטחים וואס זענען זיי איבערגעגעבן געווארן במשך די יארן איז אונטער די פירערשאפט פון די פאלעסטינער אויטאריטעט אדער פאטאח און עזה איז געווען אונטער די פירערשאפט אונטערן בעלות אונטער די שליטה פון כאמאס איז די יוראפעישע לענדער און די ביידען אדמיניסטרעישאן ווילן אז נאך די מלחמה זאל עזה צוריק גיין צו די שליטה פון פאטאח ס'טייטש פון די פאלעסטינער אויטאריטעט. מדינת ישראל האט עס אבער דערווייל נישט אקצעפטירט און די סיבה פארוואס איז קודם ווייל מען האט עס שוין פרובירט, מדינת ישראל האט איבערגעגעבן עזה שוין פאר די פאלעסטינער אויטאריטעט, וואס איז געשען איז אז איבערגענומען האט חאמאס און ארויסגעווארפן פון דארטן פאטאח און פארוואנדלט די פלאץ אין א טעראר שטח, אין א טעראר לאנד. יעצט די מציאות איז אז חאמאס האט נישט סתם פארכאפט די מאכט, נאר חאמאס איז געקומען צו די מאכט אין דעמאקראטישע וואלן, דאס הייסט אז אויב זאל מען צוריק געבן דעם שטח פאר פאטאח איז נישט דא קיין שום סיבה צו עס נישט גארנישט פארזיכערט נישט אז ס'גייט נישט זיין קיין איבערשפיל אז יא מדינת ישראל וועט פרובירן אזוי דאס איז די ציל וואס זי האט פאר זיך געשטעלט אזוי זאגט זי צו עלימינירן חאמאס איז לאמיר זאגן צושטערן די טעראר אינפראסטרוקטור לאמיר זאגן עלימינירן אלע פירערס אלע וויכטיגע פערזענליכקייטן פון חאמאס אבער אויב רוב פון די באפעלקערונג איז נאך אלץ גענויגט צו חאמאס איז די כאמאס אלס א געדאנק, אלס א רעיון, אלס א אידעלאגיע, קען מען נישט אויסראטן מיט באמבעס. דאס איז איינס, און די צווייטע נקודה וואס די מדינת ישראל רעגירונג טענה'ט איז אז זיי פילן זיך נישט קיין סך זיכערער מיט פאטאח, הגם פאטאח איז מער מעסיג ווי כאמאס, און די ניגון וואס די פאלעסטינער אויטאריטעט זינגט איז א אנדערע ניגון ווי די וואס כאמאס זינגט, ס'שמעקט ווייניגער פון רציחה, אבער בפועל איז שווער זיך צו פילן זיכער מיט עזה אונטערן קאנטראל פון פאטאח, וואס האט נישט פארדאמט אפילו די רציחות פון כאמאס וואס האבן זיך אפגעשפילט יעצט סוף יום טוב. מאכמוד אבאס, די פרעזידענט פון די פאלעסטינער אויטאריטעט, האט עס נישט פארדאמט. סאו אסאך האלטן אז די סיבה פארוואס אבאס האט עס נישט פארדאמט, הגם וואס גייט אים אן, כאמאס איז א געשוואוירענע שונא פאר פאטאח אויך, פאטאח האט נאר געהאט צרות פון זיי און די צוויי קערפערשאפטן זענען אויף מעסער שטעך, נאר מאחמוד אבאס קען זיך נישט ערלויבן צו פארדאמען די רציחות ווייל חאמאס איז זייער פאפולער ביי די פאלעסטינער אראבישע גאס און מאחמוד אבאס האט נישט אפגעהאלטן קיין וואלן פונקט ווי חאמאס פריער אין עזה האט מאחמוד אבאס אין די שטחים אויך נישט אפגעהאלטן קיין וואלן שוין יארן הגם, לויטן חשבון, לויטן געזעץ, לויט וואס ער האט זיך אונטערגענומען, וועלן דארטן זיין וואלן יעדע פיר צו זעקס יאר, און די סיבה ער האט כל מיני תירוצים, אבער אלע אנאליסטן זענען איבערצייגט אז די סיבה איז ווייל זיינע אינערליכע פאולס ווייזן אז ער וועט פארלירן טאמער ס'זאל פארקומען א פארמעסט אין די שטחים צווישן טאמער זאלן פארקומען דארטן אפענע וואלן וועט אבאס פארלירן, און די געווינער וועט זייער מעגליך זיין טאקע חאמאס. ס'איז טייטש וויבאלד חאמאס געניסט פון אזא מאס שטיצע אויף די פאלעסטינער אראבישע גאס, קען ער זיך פשוט נישט ערלויבן צו אראפרייסן וואס חאמאס האט געטון. דעם שוין וואס די פאלעסטינער אויטאריטעט צאלט לכתחילה געלט פאר יעדן טעראריסט וואס קומט אן אין תפיסה אדער ווערט געהארגעט דורכאויס א טעראר אטאקע, גייט די משפחה ארויף אויף פעיראל. די פאלעסטינער אויטאריטעט צאלט זיי געלט וועכנטליך. אין די אונטערשטע שורה, די איינציגסטע אפשען מיט וואס על כרפונם די אייראפעאישע לענדער און אפשר אפילו אויך די פאראייניגטע שטאטן איז באקוועם איז אז פאטאך זאל איבערנעמען די פירערשאפט אבער מדינת ישראל איז ווי געזאגט צו דעם נישט מסכים און ווי ס'זעהט אויס אויף - לויט די אינפארמעישאן וואס אונז ווייס מיר וואס איז אפן פאר די פאבליק האפט עזה ווי א ביין אין האלז נישט אראפצושלינגען און נישט אויסצושפייען קיינער וויל נישט ארייננעמען די מענטשן, סאו דאס מיינט אז די איינוואוינער, די יעצטיגע איינוואוינער פון עזה בלייבן דארטן. ווי געזאגט, דאס זענען מענטשן וואס ווילן זען כאמאס ביי די פירערשאפט, דאס הייסט אז די רוח המקום בלייבט מסוכן. מצרים וויל זיי נישט ארייננעמען, און מצרים וויל אויך נישט איבערנעמען די קאנטראל פון עזה. קיינער מצרים וויל נישט איבערנעמען די קאנטראל פון עזה, און קיינער וויל נישט ארייננעמען די איינוואוינער פון עזה צו זיך אין לאנד. פאטאח האט מען שוין פרובירט, און ס'האט נישט געארבעט. חוץ דעם האט מדינת ישראל אירע אישוס פארוואס זי קען נישט לעבן רואיג, פארוואס זי איז נישט מסכים צו לעבן מיט א עזה וואס איז קאנטראלט דורך פאטאח, דורך די פאלעסטינער אויטאריטעט. די מדינת ישראל רעגירונג זאגט אז זי וועט בלייבן אין קאנטראל פון עזה פאר א שטיק צייט אפילו נאכדעם וואס די מלחמה וועט זיך ענדיגן, זיכער צו מאכן אז די פלאץ איז טאקע ריין פון טעראר און די סכנה איז פון דארטן עלימינירט געווארן. אבער וואס מיינט עס למעשה? וואס איז די ציל פון עס קאנטראלירן? איז עס א פלאן פאר אייביג? ס'איז שווער צו גלייבן אז מדינת ישראל וויל בלייבן פאר לעולם ועד קאנטראלירן עזה מיט די אנדערטהאלבן מיליאן צו צוויי מיליאן אראבערס וואס וואוינען דארטן. איין זאך וואס מ'קען אפשר שפעקולירן, כ'האב עס נישט געזען, אבער מ'קען אפשר שפעקולירן, אז שטילערהייט האפט מדינת ישראל אז די אראבער פון עזה וועלן מיד ווערן פונעם מצב דארטן, און זאלן איינברעכן די גרעניץ פון רפיח קיין מצרים, און זיך אריינרייסן דארטן, און דעמאלטס וועט מען זיי מוזן נעמען, זיי זאלן זיך אריינרייסן דארטן אויפן זעלבן אופן ווי שמחת תורה האבן זיי זיך אריינגעריסן קיין מדינת ישראל. דעמאלטס וועט מען זיך טרעפן האנדלען מיט א צווייטן סארט מציאות, ווער ווייסט. אבער אזוי צו אזוי, וואס יענער טראכט און וואס דער אנדערער פלאנט, די עיקר איז ס'זאל זיין גוט פאר אידן, אמת, ס'זאל זיין גוט פאר אידן, אידן זאלן מאכן געלט און ס'זאל זיין גוט פאר יעדן איינעם. ביסט אריין אין ביזנעס? כ'וויל דיר העלפן. מיט פראפעשענעל מענטערינג זיכער און אפשר אפילו אויך א לאון. אויב דו האסט אינוועסטעד אייגענע געלט און דו קענסט צושטעלן צוויי ערבים, קענסטו מעגליך באקומען א אינטערעסט פרי הלוואה פון פֿינף און צוואַנציק ביז פֿופֿציק טויזענט דאלער. מיין טעלעפאן נומבער איז סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר. סעווען טרי טו, טו טו עיט, עיט טרי סעווען פאר.